אקעי. איך גיב אים פירעם. אזוי סיי. און וואס איז וואס איך סאפאוזד טו סעי? אה אה. יעדע איינער האט שוין מן הסתם געמאכט א פירים אויף די הייליגע ספר שבעים אותיות. און היות ס'איז די מנהג ביי א געוויסע קהלות אז פירעם פארט מען אסאך אין די קאר.

דעמאלט איז געשעהט עס, און וועגן דעם, וועגן דעם זאגט די גמרא אז וויאזוי ווייסט מען אז עס איז ברוח הקודש נאמרה, יעדער איינער זאגט א אנדערע פשט וויאזוי ווייסט מען אסתר ברוח הקודש נאמרה, און איינער האט געפרעגט אין אונזער בית מדרש ערגעץ אז עס מאכט נישט קיין סענס די אסתר ברוח הקודש די גאנצע דיון, איי מין, וואס זאל מיר, ווי קען מען ברענגען א ראיה אז א פסוק איז ברוח הקודש, וואס מיינט דאס בכלל?

די ווערטער פון די תהלים אדער פון דאווענען וואס ער טוט, דארף עס ארויסקומען מיט אזא מין ברען און מיט אזא מין השראה און מיט אזא מין השראה אלוקית וואס איז רוח הקודש, און אזוי זאגט זיך ממילא אין דעם רוח הקודש ווערט עס אויך א געוויסעס לעוועל פון אמת, אזוי ווי רוח הקודש איז אמת ווייל עס איז דאך רוח הקודש. סאו ווען מען ליינט די מגילה דארף מען טרעפן אין יעדע אלע תנאים און אלע אמוראים געטראפן עפעס א פלאץ,

און אויף דעם איז געווען פארשידענע שיטות ביז ס'איז געקומען שמואל און ער האט געזאגט קיימו וקיבלו קיימו למעלה מה שקיבלו למטה און ער האט געזאגט אז דאס איז בעסער פון אלע תנאים און אלע אמוראים ווייל אלע האבן געזוכט עפעס אזוי איין פרט איין זאך ווי ווי מען קען טרעפן רוח הקודש ווען מיר האבן בליבו פארשידענע אנדערע זאכן אבער ער האט געזאגט אז אלעס אלעס וואס מען טוט למטה אלעס וואס אידן טוהן למטה זיי טוהן דאס וואס קומט למעלה און דא האט ער געזאגט דא האט ער מגלה געווען דעם סוד אז רוח הקודש איז קיימו למטה קיימו למעלה מה שקיבלו למטה אז דאס וואס אידן זאגן אז ס'איז רוח הקודש איז געווארן ברוח הקודש און די זעלבע וועג אז די לא יודע אז מען מאכט יעצט די לא יודע יעצט ווייס איך יעצט ווייס איך נישט ווייל אנדערש מאכט זיך אזוי ווי מענטשן אלעמאל מאכן די מיסטעיק אז ער ווייסט זאכן וויאזוי ווייסטו זאכן אה די געדענקסט אז נעכטן האסטו געוואוסט אבער די עקשועל מעשה פון

קודש, און דאס איז א זאך וואס איך האב משיג געווען ברוח הקודש ווען איך האב געליינט די מגילה, און ס'גייט באלד זיין פול די ווידיאו, סאו איך גיי סטאפן, און אפשר שפעטער גיי איך מאכן נאך אביסל.